מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר היינט ממשיך אין די סיפורי צדיקים, וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם, און ווי געזאגט שוין אפאר מאל, אז משה רבינו זאגט אין תורה אליין, אנכי עומד בין ה' וביניכם, ער איז דער מחבר פון אידן צום אויבערשטן, און אויכעט אין די שירת הים ויאמינו בה' ובמשה עבדו, אז מ'וויל גלייבן אין דעם אייבערשטן ווי ס'דארף צו זיין, דארף זיין ויאמינו בה' ובמשה, אז ס'פעלט אין דעם אמונה אין משה פעלט אין די אמונה אין דעם אויבערשטן, מיר וועלן ממשיך זיין אין די סיפורים וואס מ'האבן אנגעהויבן מיט דעם וואס דער אלט פריערדיגע רבי האט דערציילט אז ער געווען איינגעזעצט זיבן מאל, ער הייבט אן הייבט זיך אן מיט א בריוו אויף דעם יארצייט דעם ערשטן יאר י' ב' תמוז תרפ"ח שיקט ער א בריוו אז היינט איז דער טאג וואס ער איז אויסגעלעזט געווארן, נאכדעם איז דא. און ער שרייבט א בריוו צו איינע פון זיינע איידימס וועגן דעם וואס ער האט געזעצן זיבן מאל, און יענע וואך האבן מיר דערציילט וועגן דעם ערשטן מאסר, און ווי געזאגט אז וועגן דעם ערשטן און דעם צווייטן און דעם דריטן שרייבט דער פריערדיגער רבי, די אנדערע איז נישטא, דאן נאר דא דער זיבעטער, וואס פון דעם קומט ארויס דער יום טוב י' ב' תמוז, אין זייער א לאנגע אריכות'דיגע, וועלן מיר אם ירצה ה' ממשיך זיין. היינט האלטן מיר אין די מאסר השני וואס האט פאסירט אין חודש אייר תרס"ב. די ערשטע מאל איז ער געווען עלף יאר אלט, יעצט רעדט מען ווען ער איז געווען אלט צוויי און צוואַנציק יאר. ער איז געבארן געווארן תר"מ, און דאס איז אין חודש אייר תרס"ב. די טיטשערס, די מורים אין דעם בית ספר פון די וואס זיי ווערן אנגערופן מפיצי השכלה וואס איז געווען אין לובאוויטש, ס'איז געווען נעבאך די צייט, אין יענע צייטן איז געווען די וואס זענען ארום געגאנגען, און ס'איז געווען א חברה וואס האבן געהייסן מפיצי השכלה, דער אייבערשטער זאל אויסהיטן קעגן תורה, קעגן אייבערשטן, קעגן אידישקייט, דער אייבערשטער זאל אויסהיטן. איז געווען אין ליבאוויטש אויכעט אזא גרופע, און זיי זענען געווען טיטשערס, זיי זענען געווען, איך קען זיי נישט אנרופן קיין מלמדים חס ושלום, זיי זענען געווען מורים אין די אין די בתי ספר וואס זיי האבן געהאט, גוי'אישע בתי ספר, זיי האבן געהאלטן אין איין מסר'ן אויף די ישיבת תומכי תמימים אן א אויפהער. יעדן טאג האבן זיי געהאט א נייע מסירה אויף ליבאוויטש, וויבאלד אז די פקידים פון די משטרה האבן זייער נוטה חסד געווען צו די שטוב פון רעבן, דאס הייסט פונעם רעבן רש"ב, און אויכעט צו די הנהלת הישיבה, זיי האבן געהאט גרויס דרך ארץ פון זיי, זיי האבן געקוקט אויף זיי זייער מיט חסד, איז די אלע. בריוון מיט די מסירות מיט די מלשינות וואס זיי האבן געמאכט זענען צוריק געקומען אין דעם אין דעם בית המשטרה און ס'איז אנגעקומען מיט א החלטה אז דער ביקור פון די משטרה וואס איז געווען וואס איז געווען און געקומען איבערקוקן די ישיבה מיט אלס האבן זיי נישט געפונען קיין איין זאך וואס איז ריכטיג פון די אלע זאכן וואס זיי האבן וואס זיי האבן געזוכט צו מסר'ן אויף די ישיבה און אויף דעם דער רבי דער פריערדיגער רבי איז ממשיך ס'איז געווען איינער וואס האט געהייסן וואוו ער איז געווען דער הויפט טיטשער דער הויפט מורה פון די חברה מפיצי השכלה וואס האט געלערנט אין זיינע יונגע יארן און נעבעך ער איז געווארן א פו פורש ער איז אוועקגעגאנגען אינגאנצן פון אידישקייט בשעת ער האט געזען אז די אלע מסירות וואס זיי מאכן איז גארנישט מצליח האט ער געשריבן האט ער געשריבן א נייעם מלשינות און האט עס געשיקט צו דעם שר ההשכלה פון דעם גאנצן גליל נישט נאר פון ליבאוויטש נאר פון דעם גאנצן גליל אלע שטעט ארום ליבאוויטש וואו איז דאס געווען דער שר ההשכלה איז געווען אין ווילנע. און ער איז געווען באלעבאס, דער שר ההשכלה איז געווען באלעבאס אויף די אלע שטעט, אויף די שטעט וואס גייט ארום ווילנע, די שטעט ארום מינסק, שטעט ארום וויטעפסק, און די שטעט פון ארום מאגיליעוו, און זיי האבן געמאכט עלילות, א עלילה, אויסגעטראכט א מעשה אויף די ישיבות תומכי תמימים, און דער פריערדיגער רבי זאגט, און דאס איז וואס זיי האבן געשריבן צו אים, וואס איז די עבירות פון די ליובאוויטשע ישיבה, און וואס איז זייער הלשנה, וואס איז זייער מסר'ן. זיי האבן געזאגט אז די תלמידים לערנען דארטן א באהאלטענע חכמה, וואס בעיקר וואס טוט די וואס טוט די וואס טוט די באהאלטענע חכמה? זי איז משקץ ומתעב, זי פארמיאוס'ט און זי רעדט זייער שלעכט וועגן די אלע וואס לערנען די מדעים הכוללים, וואס לערנען די מדעים פון די וועלט, און זיי לערנען נאר א באהאלטענע א באהאלטענע חכמה נסתרה, און דארטן לערנט מען זיי צו פיינט האבן אט די אלע וואס לערנען די אלע אנדערע מדעים. די תלמידים וואס לערנען אין די שטאטישע בתי ספר וואס עס איז על פי חוק די שטאטישע בתי ספר רופן זיי זיי אן אפיקורסים און די און די טיטשערס די וואס זענען מורים דארטן וואס האבן באקומען א ספעשל תעודה פון די פון די ממשלה אז זיי זענען אז זיי זענען דורכגעגאנגען אלע בחינות און זיי קענען זיין גוטע מורים און רופן זיי וואס זענען געקומען און אויכעט אזעלכע צווישן די מורים וואס זענען ארויסגעקומען מיט א תעודה אז זיי האבן זייער גוט געקענט זיי האבן געהאט הונדערט פראצענט אין אלע זייערע בחינות רופט מען זיי אן עוכרי ישראל דאס וואס די דאס וואס די חברה מפיצי השכלה האבן אריינגעשיקט צו דעם שר פון דעם שר השכלה פון דעם גאנצן גליל פון אלע שטעט וואס מען האט געזאגט פריערט האבן דאס האבן זיי געשריבן און זיי האבן צוגעלייגט זיי האבן צוגעלייגט צו דעם אויכעט אז דער זון פון דעם רעבן, דאס מיינט דער פריערדיגער רבי, דער זון פון דעם רעבן רש"ב, וואס ער איז דער מנהל פון די ישיבה, ביי צוויי און צוואנציג יאר איז ער שוין געווען דער מנהל פון די ישיבה, ער טוט אלץ וואס ער קען צו באפרייען די וואס לערנען דארטן אין ישיבה אז זיי זאלן נישט דארפן גיין אין די צבא. און היות וויבאלד אז ער איז משחד די משטרה, די משטרה וואס זענען געפינען זיך אין ליבאוויטש, איז ער זיי גיט ער זיי שוחד, און אויכעט ער גיט שוחד צו די משטרה פונעם גאנצן שטעטלעך ארום, דערפאר איז די אלע חקירות ודרישות וואס איר האט געשריבן פריערט אז די אלע חקירות ודרישות קומען צוריק אז אלץ איז בסדר, איז קומט אויס אז ס'איז זייער חשוד אז זיי זענען גארנישט בודק, און די אלע זאכן וואס קומט צוריק אז ס'אלץ בסדר, איז נאר ווייל דער זון פונעם רעבן גיט זיי שוחד אז זיי זאלן לאזן די ישיבה בחורים נישט גיין אין די צבא, און זיי האבן געשיקט א העתק פון די פון דעם מסירה האבן זיי געשיקט צו די בלשת, בלשת איז די וואס קוקן און שטילערהייט זיי זוכן מענטשן וואס טוען עבירות און מ'זעצט זיי איין, האבן זיי עס געשיקט אויכעט צו די בלשת פונעם גאנצן פון דעם פון דעם הויפט שטאט וואס איז געווען אריינגענומען אין זיך ליבאוויטש אויכעט זיי האבן געמאכט די מסירה שוין אין אסאך העכערע פענסטערס נישט ווי ביז יעצט אז זיי האבן עס געמאכט אין די משטרה פון ליבאוויטש און פון ארום ליבאוויטש פריערדיגער רבי איז ממשיך אין איינע פון די טעג איך זיץ ביי מיר אין חדר אין וואו ס'איז געווען דער משרד פון די ישיבה, איך בין געווען זייער פארנומען, איך האב געליינט בריוון וואס איז אנגעקומען, איך האב געליינט בריוון וואס מ'דארף ארויסשיקן, און איך האב אויכעט געליינט די דעם דו"ח, דאס הייסט דעם דין וחשבון וואס דער משגיח פון די ישיבה און די משפיעים פון די ישיבה האבן מיר געגעבן יענעם טאג, פון די אלע תלמידים וואס לערנען דארטן, וואו זיי האלטן, ווי זיי לערנען און ווי זיי קענען, אזוי ווי איך זיץ אזוי און איך בין פארנומען, איז קומט אריין א פקיד, א פקיד פון די משטרה קומט אריין מיט צוויי מענטשן וואס זיי גייען אנגעטון מיט ציווילע קליידער, זיי גייען אנגעטון מיט קליידער רעגולער נישט מיט קיין ווי א שוטר גייט אנגעטון מיט א מונדיר מיט די אלע זאכן, זענען אריינגעקומען גלייך אין מיין צימער אן רשות, אן פרעגן, אן זיך אפשטעלן אין דעם ערשטן צימער וואס איז געווען פאר מיין צימער, וואס דארטן איז געזעצן רבי יעקב קאפל זעליגסאן וואס ער האט געווערט אנגערופן א כותב, ער פלעגט שרייבן די אלע זאכן וואס איך פלעג אים געבן, און אויכעט ער פלעגט מאכן די אלע חשבונות פון די ישיבה. זענען זיי אריבער געגיין אן פרעגן אן זאגן גארנישט און אריינגעקומען גלייך אין מיין צימער. איך האב א קוק געטון, כ'האב זיך אפגעלאזט פון וואס איך טו און כ'האב זיך אויפגעשטעלט אויף זיי, כ'האב געקוקט אויף זיי און כ'האב זיי אויפגענומען מיט זייער א שיינעם ליכטיגן פנים, און כ'האב אויסגעשטעקט מיין האנט צו דעם פקיד און צו זיינע צוויי חברים, כ'האב זיי געגעבן אלעמען שלום. איינער פון זיי איז צוגעגאנגען און פארמאכט די טיר, און א צווייטער איז האט אנגעהויבן רעדן צו מיר, איינער פון די פון די צוויי וואס זענען געווען אנגעטון ציוויל האט פארמאכט די טיר, דער צווייטער האט זיך געגעבן א קער צו מיר, און ער זאגט מיר אויף אידיש, אויב אייך איז שווער, קאנט איר רעדן אידיש,

און דער פקיד פון די משטרה וואס ווערט אנגערופן דער פריסטאוו וואס ער געווען איינער פון די גרויסע פון די משטרה וואס ער געווען אנגעטון ווי א שוטר מיט די מעדאלן וואס ער גייט אנגעטון אויף זיין אקסלען איז זיין פנים איז געווען ווייס ווי קאלעך ער האט דאך געוואוסט אז מ'האט אז די די מסירה וואס איז געווען איז געווען אז די משטרה איז משוחד מיט אלס האט ער געציטערט אימת מוות וואס עט זיין דא מיט מיט זיי און ער איז געשטאנען לעבן מיר מיט א פנים ווייס ווי קאלעך. איך האב פארשטאנען אז די מענטשן זענען פון די בולשת, זיי זענען פון די וואס זיי קוקן נאך וואס מענטשן טוען קעגן די ממשלה און דערנאכדעם גיבן זיי זייער פסק. און כאטש אז צוויי מאל און דריי מאל איז שוין געקומען האב איך זיך שוין געטראפן מיט די מענטשן פון די בולשת, ווען איך געווען מיט מיינע עלטערן אין מאסקווע אין די אין די יאר תרנ"ז ווען איך געווען זיבעצן יאר אלט האבן זיי שוין געהאט דארטן איינמאל א חקירה און זיך שוין געטראפן מיט די אנשי בולשת דערנאכדעם האבן זיך אייכעט געטראפן מיט זיי אין תרנ"ט האבן זיך אייכעט געטראפן מיט זיי ווען ער געווען ניינצן יאר אלט האט ער שוין אויך געהאט פון זיי א חקירה ודרישה פון דעסוועגן האט עס געמאכט אויף מיר א גרויסן רושם דער אריינקומען מיט אזא חוצפה אן זיך אפשטעלן און בעטן רשות און צומאכן די טיר אן פרעגן און רעדן צו מיר האט געמאכט אויף מיר א גרויסן רושם אבער פון דעסוועגן איז אויף מיין פנים האט זיך נישט אנגעזען קיין שום גארנישט קיין פחד זיי האבן געזען אז איך שטיי מיט א ברייטקייט אינעווייניג בין איך געווען אונטער א גרויסן רושם אבער עס האט גארנישט געמאכט אויף מיר און איך האב זיי געענטפערט מיט א גרויסן דאנק און כ'האב זיי געזאגט אז כאטש אז אין ענג אין רוסיש בין איך נישט אזא גוטער רעדנער, פון דעסטוועגן וועל איך רעדן אין רוסיש און איך האף אז זיי וועלן פארשטיין וואס איך זאג, און איך בין גרייט צו זיי באדינען אין אלץ וואס איך קען. האבן זיי אנגעהויבן צו זאגן. דער אמת איז איז דאס, זיי האבן אנגעהויבן צו רעדן צו מיר און זיי האבן מיר געזאגט, איז דאס ריכטיג אז איר זענט מלמד די קינדער די טיטש, די לערנונגען פון אידישקייט, און איר גיט זיי עסן, און איר גיט זיי אנטועכטס, איר גיט זיי שיך, און איר גיט זיי א ארט וואו צו שלאפן, און אלץ איז אומזיסט? איך האב זיי געענפערט, יע, ס'איז א אמת גמור, ס'איז א פולער אמת, און די משטרה פון דא פון ליבאוויטש, און אויכעט די משטרה פון דעם פון די געגענטן ארום ליבאוויטש, קענען מעיד זיין אז אלס איז פארשריבן אין די ספרים אזוי ווי דער אזוי ווי דער חק זאגט, אלס איז פארשריבן אז מיר גיבן זיי עסן, מיר גיבן זיי טרינקען, מיר גיבן זיי שיך, מיר גיבן זיי אנטועכטס, מיר גיבן זיי וואו צו שלאפן, און די אונזערע אלע מלמדים מיט די משפיעים מיט אלע האבן תעודות אזוי ווי דער חק פאדערט אז זיי קענען זיין מלמדים און אלס, און וועגן דעם ענין וואס איר זאגט א וועגן גיבן זיי די אלע זאכן אומזיסט, איז איז אין עסן איז קריגן זיי אלע אומזיסט, אבער ס'דא אסאך אנדערע פון זיי וואס האבן אייגענע שיך און אייגענע אנטועכצן, און דער דער ממילא האבן זיי זייערע אייגענע דארפן מיר זיי נישט געבן, אבער דער לערנען איז פאר אלעמען בחינם. עסן טרינקען און אנטועכץ און שיך איז נישט אלע קריגן ווייל ס'דא אזעלכע וואס האבן אליין זיי ברענגען מיט זיך פון שטוב און עסן האבן זיי אויכעט וואס האבן געלט און זיי קויפן עסן אבער אבער דעם דעם לערנען זיצן אין די קלאסעס און לערנען און דערנאכדעם זיצן און חזר'ן מיט אלס און זיצן אין ישיבה איז פאר אלעמען אומזיסט האבן זיי געזאגט וואס איז וועגן דעם גיין אין צבא האב איך זיי געענפערט אז ווען ס'קומט די צייט וואס מ'דארף גיין אין צבא, איז די תלמידים, יעדער איינער פארט אהיים צום פלאץ וואו ער וואוינט, אדער צו דעם פלאץ וואו ער איז געבארן געווארן ווייל דארטן דארף מען זיך שטעלן, אזוי ווי דער חק זאגט אין די מדינה אז די אלע יונגע ווען ס'קומט זייער צייט דארפן זיך שטעלן און גיין אין צבא. האבן זיי געפרעגט, איז דא אזעלכע פון אייערע תלמידים וואס זיי גיין אין די צבא? האב איך געענפערט, יא, ס'איז דא. האבן זיי געפרעגט, צו דען. די אלע וואס זיי ענדיגן דערנאכדעם די צבא, קומען זיי צוריק צו אייך אין ישיבה לערנען? האב איך זיי געענפערט אז ס'דא זייער איינציגע פאלן וואס אזעלכע וואס קומען צוריק לערנען נאך וואס זענען געווען אין די צבא, אבער רוב די וואס האבן שוין געענדיגט די חוק פון עבודה פון דינען די ארמיי, איז יעמאלט הייבן זיי שוין אן א חיי משפחה, זיי זוכן א שידוך, זיי האבן חתונה, און זיי נעמען שוין אויף זיך דעם יאך, דעם יאך פון ברענגען פרנסה פאר א שטוב, און זיי זענען דאגה'ן און זוכן ווי אזוי זיי קענען זיך מסתדר זיין אין א גוטן אופן אז זיי זאלן קענען מפרנס זיין די שטוב, דערנאכדעם זיין קינדער פון וואו זיי זאלן נעמען פרנסה. האבן זיי, פרעגן זיי מיר, מיט וואס זענען זיי זיך מסתדר? וואס טוען זיי? האב איך געענטפערט, יעדער איינער לויט וואס ער קען, יעדער איינער לויט זיין כשרון. ס'דא אנדערע וואס זענען זיך מסתדר זיי ווערן רבנים, אנדערע ווערן שוחטים, אנדערע ווערן מלמדים, און פון זיי איז אויך דא אזעלכע וואס נאך די צבא גייען זיי אין מסחר, זיי עפענען אליין א בית מסחר, זיי עפענען א געשעפט. אדער ס'דא אנדערע וואס ווערן אנגעשטעלטע, זיי ארבעטן אין אנדערע בתי מסחר. פרעגן זיי מיר צו דען די הנהלה פון די ישיבה איז זיך מתעניין צו מסדר זיין די תלמידים אין די אלע זאכן וואס איר האט מיר געזאגט פריערט אז ס'דא רבנים מיט שוחטים מיט מיט מלמדים צו דען איר פארנעמט זיך מיט דעם האב איך געענפערט אז איינער פון די יסודות פון אונזער ישיבה איז אז די הנהלה דאגה'ט זייער שטארק צו מסדר זיין די די וואס לערנען אין די ישיבה די תלמידים און זיי געפינען א פלאץ וואו זיי זאלן קענען נעמען פרנסה און האבן עסן און טרינקען פאר די משפחה יעדן איינעם לויט זיין כשרון, פרעגן זיי מיר ווייטער, און די אלע וואס זענען וואס זיי ווערן וואס זענען פטור פון די צבא צוליב סיבות שונות, די אלע וואס גייען נישט אין צבא, אזעלכע וואס האבן א מעמד פון די משפחה, ווי ס'איז באוואוסט אז איינער וואס איז געווען איין קינד למשל אין א משפחה האט מען נישט גענומען אין די צבא, אדער אנדערע סארטן מעמד משפחה וואס מ'נעמט זיי נישט, און אויך אז איינער חס ושלום איז נישט געזונט גייט ער נישט גייט נעמט מען אים נישט אין צבא, צו דען זיי בלייבן לערנען אין די ישיבה נאך וואס זיי גייען אהיים, און זיי שטעלן זיך און מען באפרייט זיי ווייל זיי קענען נישט גיין צו זיי קומען צוריק לערנען, האב איך זיי געענפערט זיי קומען צוריק צום לערנען אבער נישט אויף לאנגע צייטן, ווייל די וואס קומען און די וואס האלטן שוין ביי די יארן וואס זיי האבן זיך געדארפט אהיימפארן זיך שטעלן אין די צבא זענען שוין אזעלכע וואס הייבן שוין אן צו טראכטן וועגן חתונה האבן ווי געזאגט פריער, אז די הנהלה וועט דאגה'ן פאר זיי אין זייער גוטסקייט, און דערפאר איז ביז ער איז זיך מסתדר, קומט ער טאקע צוריק און לערנען, אבער נישט אויף קיין לאנגע צייט. זיי פרעגן ווייטער, צו דען איז דא יעצט אזעכע וואס זענען געפטר'ט געווארן פון די, זענען אהיימגעפארן און מ'האט זיי געפטר'ט פון די צבא צוליב סיבות, און זיי לערנען יעצט אין ישיבה, האב איך געענפערט, יא, ס'דא. פרעגן זיי וויפיל איז דא אזעכע, האב איך געזאגט אז ס'דאכט זיך מיר אז ס'דא פיר אדער פינף וואס זענען אהיימגעפארן און זענען צוריקגעקומען ווייל זיי זענען נישט ראוי צו גיין אין די אין צבא. האבן זיי געפרעגט צו דען קען איך זען זייערע זייערע תעודות, צו דען קען איך זען זייערע צעטלעך אז זענען אז זענען געפטר'ט פון די צבא, האב איך געזאגט, זיכער, וואסערע שאלה, זיכער וועל איך אייך עס געבן. און מען דארף זיי אבער רופן זאלן זיי האבן די תעודות ביי זיך, דארפן זיי רופן זאלן עס ווייזן, האבן זיי געענטפערט, מיר ווילן נישט אז ס'זאל ווערן באוואוסט אין די שטאט און אין ישיבה אז מיר זענען געקומען דא אייך חוקר זיין, ממילא זאלט איר זיי נישט רופן, נאר איר זאלט שיקן איינעם בעטן זייערע תעודות, און זיי דארפן נישט וויסן פארוואס, און אויכעט די תעודות פון די מלמדים און די משפיעים אז זיי זענען גוטע מלמדים על פי חוק. איך בין ארויס געגאנגען פון מיין צימער, און איך בין געגאנגען צו דעם צימער וואס איז געשטאנען לעבן דער ערשטער צימער וואו זיי זענען אריבער געגאנגען ווי געזאגט פריערט, און איך האב געשיקט דעם וואס מיין משרת איז און איך האב אים אנגעזאגט אז ער זאל גיין ברענגען אלע פאפירן וואס ס'פאדערט זיך אז די בחורים זענען פטור פון די צבא, און אויכעט פון די מלמדים אז זיי האבן גוטע פאפירן אז זיי זענען גוטע מלמדים און זיי האבן געלערנט אויף דעם, און איבערגעבן אין מיין נאמען אז קיינער זאל נישט וויסן פון דעם. ס'איז געבליבן א סוד, מ'האט זיי געזאגט נאר אז דער מנהל פון די ישיבה וויל האבן די פאפירן, קיינער ווייסט נישט פארוואס און פארווען, מ'האט זיי געזאגט דערציילט נישט קיינעם אז מ'האט ביי אייך געבעטן די פאפירן, ווען ער וועט עס ברענגען זאלסטו א קלאפ טון אויפן טיר, וועל איך ארויסגיין צו דיר און כ'וועל נעמען די פאפירן און כ'וועל דאס ווייזן די דריי וואס זיי געפינען זיך דארט, די צוויי פון די בולשת און דעם פקיד פון די משטרה, ווי געזאגט פריער אז ער איז געווען אנגעטון ווי א שוטר. ווען איך קום אריין צוריק אין מיין צימער נאך וואס כ'האב געשיקט דעם משרת צו גיין ברענגען די פאפירן, זע איך אז דער חברה'מאן וואס האט אנגעהויבן רעדן מיט מיר אין אידיש און האט מיר געזאגט אז איך קען רעדן אין אידיש, שטייט לעבן מיין טיש און ער לייענט איינע פון די בריוון וואס ליגט אפן אויף מיין טיש. דער פריערדיגער רבי זאגט דאס נישט, אבער דאך א געוואלדיגע חוצפה, קומט אריין צו א מענטשן אן פרעגן, אן גארנישט, אן רשות, און פארמאכט די טיר אונטער זיי, און יעצט אז דער פריערדיגער רבי גייט ארויס רעדן מיטן משרת זיינעם, שטייט ער און ער לייענט דעם בריוו. און ער פרעגט מיר, נאך וואס ער שטייט שוין און ער ליינט, פרעגט ער מיר צו איך גיב רשות צו ליינען די בריוון וואס ליגן אויפן טיש. פארשטייט זיך אז כ'האב אים געזאגט זיכער אז איך גיב אים רשות, און ער האט געגעבן א שיינעם שמייכל. דער משרת מיינער האט געקלאפט אין טיר, ער האט געברענגט די אלע תעודות פון די בחורים און פון די מלמדים, און זיי האבן עס איבערגעליינט, זייער צוגעלייגט דעם קאפ, און געליינט אזוי מיט א כובד ראש האבן זיי עס געליינט, און זיי האבן באשריבן ביי זיך אין די ביכער וואס זיי האבן געהאט מיטגעברענגט מיט זיך, האבן זיי פארשריבן די אלע נעמען מיט די אלע זאכן וואס שטייט אויף די פאפירן, און זיי האבן אונז צוריקגעגעבן אלע תעודות. און זיי, איינער פון זיי, גיט א זאג צו דעם פוקד פון די משטרה, איר זענט גערעכט, די משטרה זעט אויס איז גערעכט, אלץ איז קלאר, און אלץ איז זייער קלאר. און דער פּקד פון די צבא, וואָס פריערט איז ער געשטאַנען מיט אַ אויסגעקוקט מיט אַ פּנים אַז ווייס ווי קאַלך, איז געוואָרן זייער פריילעך און ליכטיק, ער האָט געזען אַז ס'איז אַראָפּגעגאַנגען דעם דער פּחד פון די משטרה איז אַראָפּגעגאַנגען, און ס'האָט גענומען נאָך אַ פּאָר מינוט וואָס זיי האָבן גערעדט צווישן זיך און איינגעשריבן אַלץ, און זענען אַלע אַוועקגעגאַנגען. ס'איז אריבערגעגאנגען צען טעג פון ווען זיי זענען געווען, אין איינע פון די נעכט, איך זיץ ביי מיר אין שטוב, קומט אריין א שוטר, א שוטר רגיל, נישט קיין מפקד, נישט גארנישט, א שוטר קומט אריין, ער ווערט אנגערופן א אוראדניק, און מיט אים קומט נאך איינער וואס גייט אנגעטון מיט רעגעלע לבושים, סיוויל. אזוי שרייבט דער פרידיגער רבי, מיט בגדים רגילים ציוויל, און זיי האבן מיר געזאגט אז איך בין געלאדענט, מען רופט מיר אין די משטרה. איך האב זיי געענטפערט, צו דען קען איך קומען אפשר מארגן אינדערפרי? האט דער מענטש מיר געענטפערט, ניין, מען רופט אייך צו קומען יעצט! מיט א חוצפה, מען רופט אייך צו קומען יעצט, האב איך זיי געזאגט אז איך איך בין איך בין א אזרח נכבד לדורותיו, די גאנצע משפחת שניאורסאן פון די רביים און די משפחות זענען געווען פון די צייטן דאכט זיך פון אלטער רעבן אדער מיטעלע רעבן זענען געווען ווערן אנגערופן זייער ספעציעלע בירגערס פון דעם פון דעם פלאץ דארטן וואו זיי האבן געוואוינט, זאגט דער פרידיגער רבי, איך בין א אזרח נכבד לדורויתיו, און מיר האבן ספעציעלע זכויות אין די מדינה, צו דען קען אפשר זיין אז איר זאלט מיר נישט מוטשען ביינאכט אז איך זאל דארפן גיין אין די משטרה, איך וועל קומען מארגן אינדערפרי אדער ניין אדער צען אזייגער וועל איך קומען, איך האב ספעציעלע זכויות אין די מדינה, און מען קומט נישט אריין אזוי פלוצלינג אין א שטוב און מען זאגט אים קום צו די קום אין משטרה. דער מענטש האט א קוק געטאן אויף מיר מיט א מורא'דיגן שטעכעדיגן קוק, און האט ארויסגענומען זיין זיין זייגער פון זיין קעשענע און האט געקוקט אויף דעם, און האט געזאגט, יא, קיין, קיין, ער האט געזאגט אינטערעסאנט אויף צוויי שפראכן, אזוי זעט אויס, ער האט געזאגט טאק, וואס דאס מיינט קיין, וואס דאס איז דאכט זיך מיר אין פויליש, און נאכדעם האט ער געזאגט גוט, אה, האט ער געזאגט אויף רוסיש, כאראשא. קום מארגן אינדערפרי צען אזייגער, אבער ס'אריבערגעגיין א א ממש א סעקונדע נאך וואס ער קוקט אויפן זייגער און ער זאגט מיר איר קענט קומען מארגן צען אזייגער, זאגט ער מיר אבער ווער עט זיין א ערב, ווער עט גאראנטירן אז דו וועסט נישט אנטלויפן ביינאכט? אז דו ווייסט אז דו דארפסט קומען מארגן אינדערפרי צען אזייגער אין משטרה קענסטו דאך ביינאכט אנטלויפן. האב איך געענפערט מיט א גרויסן שמייכל, שניאורסאן'ס אנטלויפן נישט, א שניאורסאנים זענען נישט קיין פחדנים, זענען נישט קיין פחדנים מוגי לב, שוואכע הערצער וואס ווען זיי זעען אזא זאך אנטלויפן זיי, זיי האבן נישט קיין סיבה פארוואס צו אנטלויפן. דער מענטש האט איבערגעחזרט נאכאמאל וואס ער האט געזאגט, אז מארגן אינדערפרי צען אזייגער מוזט איר זיין אין דעם משטרה, און זענען ביידע אוועקגעגיין. יענעם אָוונט, נאָך וואָס זיי זענען אַוועקגעגיין, איז געקומען, איז געקומען איינער פֿון די גרויסע חסידים פֿון רבן רשב, וואָס האָט געהייסן ר' שמואל מיכל טרענין. ער איז געקומען צו פֿאָרן פֿון פּעטערבורג אין ליובאַוויטש. און כאָטש אַז מ'האָט דאָך נאָך נישט געוווּסט, פֿאַר וואָס זיי בעטן מיר צו קומען אין די משטרה, בכל אופן, איז געווען פארשטאנדיג אז דאס האט צו טון מיט דעם קשר, עס איז פארבונדן מיט דעם וואס צען טעג פריערט, ווי דערציילט פריערט, זענען זיי געווען ביי מיר אין משרד די דריי מענטשן וואס זענען געווען יעמאלט, אז ס'האט צו טון מיט דעם, און אויף דעם יסוד, אויף די, אויף די מסר'ן פון דעם טיטשער, פון דעם מורה, וואס ער הייסט ו'. און ס'איז געבליבן א החלטה דארטן צווישן אונז, אז דער ר' שמואל מיכל טרענין מיט מיין פעטער הרב מנחם מענדל וואס האט געוואוינט יעמאלט אין וויטעבסק, דאס מיינט דער ברודער פונעם רעבן רשב, דער רבי רשב האט געהאט א ברודער זלמן אהרן און א ברודער מנחם מענדל, איז געבליבן א החלטה אז דער ר' שמואל מיכל טרענין עט מיט מיין פעטער ר' מנחם מענדל וואס ער וואוינט יעצט אין וויטעבסק, עלן זיי ביידע פארן און זיך טרעפן אין מאגילעוו, אין די שטאט מאגילעוו, אויף צו מסדר זיין דעם ענין דארטן מיט די מיט די גרויסע פקידים מיט די גרויסע שרים זיך טרעפן מיט זיי און מברר זיין וואס דא טוט זיך וועגן דעם מעשה וואס דער פריערדיגע רבי דארף גיין מארגן אינדערפרי אין די משטרה און גלייך ביינאכט איז גלייך דער ר' שמואל מיכל איז טרעינין אוועקגעפארן אהין דארטן, און האט געשיקט א טעלעגראמע פארן פארן צו מיין פעטער דעם ר' מנחם מענדל אז ער זאל אויכעט קומען דארטן און מיט זיך טרעפן צוזאמען צו זען וואס מען קען טון וועגן דעם וואס מען רופט דעם רבין אין די משטרה מארגן אינדערפרי. אין די צייט וואס מ'האט מיר אפגעשטימט צען אזייגער בין איך אנגעקומען אין משטרה, און איך האב געזען אז דער מנהל, דער מנהל פונעם גאנצן משטרה דא זעט אויס זייער אנגערייצט און זייער בכעס, און איך האב פארשטאנען, גלייך פארשטאנען אז ווי ער קוקט אויף מיר אז דא איז דא א נייע מסירה. ווען איך בין אריינגעקומען האט מען מיר אריינגעפירט אין איינע פון די חדרים און דארטן זענען געזעצן דריי מענטשן, איינער פון זיי איז געווען דער וואס איז געווען ביי מיר נעכטן ביינאכט, וואס האט מיר געזאגט אז איך דארף קומען. און איינער וואס איז געזעצן, דער יושב ראש איז געזעצן צווישן זיי, און ער האט אויסגעקוקט זייער מיט א רויטן פנים, און האט מיר געשטאכן זייער שטארק מיט זיין קוקן אויף מיר. מען האט געזען אז ס'איז נישט קיין גוטער מצב דא, זיי האבן, זיי ווילן מיר איינזעצן, זיי האבן עפעס קעגן, קעגן מיר. ער גיט א זאג, דער, דער יושב ראש וואס זיצט אינמיטן גיט א זאג, וויפיל מענטשן האסטו געפטר'ט פון די צבא? וויפיל שוחד האסטו געגעבן די פקידים פון די משטרה וואס זיי זאלן מכסה זיין אויף דיינע פשעים אויף דיינע עבירות וואס דו טוסט אנקעגן דעם חוק אז דו פטר'סט בחורים פון גיין אין צבא? איך האב געענטפערט צו דען איז דער חוק פון די מדינה גיט רשות אז מ'זאל רעדן מיט אזא סגנון צו א מענטשן וואס ער איז ריין פון יעדן סארט עבירה ער האט נישט אפילו קיין שאטן א צל פון א עבירה האט ער אויך נישט דער חק גיט רשות אז מ'זאל רעדן אזוי צו א מענטשן? ער האט אויך געשריגן, פרעג וויפיל מענטשן פטר'סטו פון די צבא? און אז דער חסד פון דעם פון דעם מלך פון די פון די מדינה איז איז האט אים געגעבן א ספעציעלן אות כבוד אז ער ווערט אנגערופן א בירגער נכבד לדורותיו, אזוי מעג מען רעדן צו אים? און דער פאפיר וואס איך איך בין א א א בירגער, א ספעציעלער בירגער אין די מדינה, איז גע'חתמ'עט מיט דעם כתב יד פון דעם הוד רוממות פון דעם גרויסן געשטארבענעם ניקאליי דער ערשטער. צו דען איז לית דין ולית דיין? מען רופט א אומשולדיגן מענטשן אריין און ער איז א ספעציעלער בירגער אין די מדינה און מען שרייט אויף אים אזוי לית דין ולית דיין און מיט א עלילה מיט א הלשנה וואס איז קומט דאס איז נישט אמת איז מען האט מען שוין אפגע'פסק'נט און מען שרייט אויף מיר וויפיל בחורים האסטו געפטר'ט פון די צבא וויפיל שוחד גיבסטו די משטרה. איך בין אזוי ווי אלע מיינע ברידער די אידן, און אלע אידן האבן דעם זעלבן זכות אין די מדינה אזוי ווי אלע להבדיל אזוי ווי אלע גוים, און איך בעט אז מען זאל מיר געבן א משפט, מען זאל מיר דן זיין מיט מיט דער חוק, און מען זאל נישט מבדיל זיין צווישן אידן מיט מיט אנדערע מיט אנדערע מענטשן, און דער משפט, און בדרך כלל איז דער משפט א בית משפט זוכט בדרך כלל צו אכטונג געבן אויף די מענטשן אז ס'זאל זיין אלע זאלן זיין בשווה, און דא פירט ער זיך צו מיר אויף א אופן וואס איז נישט געהערט געווארן אזא זאך. דער מענטש וואס איז געזעצן דארטן, דער יושב ראש וואס איז געזעצן אינמיטן דארטן, איז געווארן אינגאנצן צוטומלט ווי איך האב זיך אויפגעשטעלט און גערעדט אזעלכע ווערטער מיט אזא שטארקייט, און דער וואס איז געזעצן לעבן אים האט אויכעט דער וואס איז געזעצן לעבן אים אין זיין רעכטע זייט האט אויכעט געקוקט אויף מיר זייער דערשראקן, נאר דער וואס איז געזעצן אין זיין לינקע זייט, דער וואס איז געווען ביי מיר נעכטן ביינאכט און מיר געהייסן קומען אין די משטרה, האט עפעס געגעבן א גרויסן שמייכל. ער רופט זיך אן, דער וואס איז זיצט אינמיטן גיט זיך א רוף אן נאך וואס כ'האב געענדיגט רעדן די ווערטער, גיט ער זיך א רוף אן, דו ביסט א איינגעזעצטער, דו ביסט א אסיר, ביז מ'וועל מאכן די חקירה און אויסגעפינען וויפיל מענטשן האסט געפאטערט פון צבא און וויפיל שוחד האסט געגעבן, וועסטו זיצן דא ביי אונז אין כלא. און האט האט געהאט אויפן טיש א אזא זאך וואס מען קלינגט, געגעבן א קלאפ אויף דעם, עס האט א קלונג געטון, איז אריינגעקומען א שוטר, און דער יושב ראש זאגט אים ער זאל ברענגען נאך א שוטר, מען דארף האבן צוויי. און ווען זיי זענען געקומען, האט ער זיי געזאגט אז זיי זאלן מיר נעמען אריינלייגן אין א צימער פון דעם כלא, און איינער פון די שוטרים זאל שטיין דארטן ביי די טיר, אזוי ווי דער חק זאגט אז ער דארף שטיין ביי די פארמאכטע טיר און נישט אוועקגיין. אם ירצה השם מיר וועלן ממשיך זיין די קומענדיגע וואך אין דעם אין דעם צווייטן האלבן חלק פון דעם ווי מען רעדט יעצט פון דעם מאסר השני וואס דער פריערדיגער רבי האט געהאט, דער ערשטער איז געווען ווען ער איז געווען עלף יאר אלט און יעצט האלט מען אינמיטן דעם צווייטן וואס איז געווען אין חודש אייר תרס"ב, ער איז געווען צוויי און צוואנציג יאר אלט, און מ'האט אים אריינגעזעצט דארטן אין דעם צימער אין דעם כלא.